פרשת כי תצא איז פאראן א פסוק וואס איז א אינטערעסאנטער פסוק וואס לכיורה האט עס נישט א שייכות מיט די סדרה אבער דאס איז דער פסוק וואס שטייט געשריבן ולא אבה ה' אלוקיך לשמוע אל בלעם ויהפך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה' אלוקיך דער פסוק דערציילט אונז אז דער אייבישטער בשעת ס'איז געווען מלך מואב האט געשיקט רופן בלעם און ער האט אים אוועקגעשטעלט אז ער זאל רחמנא ליצלן מקלל זיין שעלטן שונאים של ישראל, איז דער אייבישטער האט נישט געוואלט צוהערן צו זיינע קללות נאר אדרבה דער אייבישטער האט מהפך געווען. את הקללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך ווייל דער אייבישטער האט אונז ליב. וואס האט אט דער פסוק איז לכאורה איז דאס פארבונדן מיט פרשת בלק. ווי קומט עס אריין דא אין פרשת כי תצא? וואס אז מען קוקט אין די פשוטו של מקרא איז דאס אינגאנצן בדרך אגב. די תורה דערציילט אז לא יבוא עמוני ומואבי זאל נישט קענען אריינקומען אין כלל ישראל, יא, און בהמשך לזה זאגט ער על דבר, פארוואס? ווייל מואב האט געטון וואס זיי האבן געטון, אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, זיי האבן נישט געגעבן אידן עסן און טרינקען, און על דבר אשר שכר את בלעם, זיי האבן געדונגען בלעם'ן ער זאל רחמנא ליצלן שעלטן, און דער אייבישטער האט זיך נישט צוגעהערט, און דא קומט אריין פלוצלינג אט דער נוסח, לא אבה ה' אלוקיך לשמוע אל בלעם, דער אייבערשטער האט זיך נישט געוואלט צוהערן צו בלעמ'ן, און ער האט איבערגעמאכט די קללות צו ברכות כי אהבך השם אלוקיך. וואס לכאורה, וואס איז דער קשר פון אט א דעם פסוק צו היינטיגע סדרה? איז דאך ידוע וואס דער של"ה הקדוש שרייבט אז די פרשיות וואס קומען אויס אין די זמני השנה איז דאס נישט קיין מקרה, חס ושלום, נאר דאס איז בהשגחה פרטית אז בשעת די סדרה פאלט אויס אין אט א דעם זמן ווייל ס'האט א שייכות צו אט א דעם זמן אין זמני השנה איז ממילא איז פארשטאנדיג אויכעט בנוגע די פסוקים פון היינטיגע סדרה וואס ס'רעדט זיך כמה וכמה עניינים אין ספרים בפרט אין ספרי חסידות ווי אזוי כמה וכמה עניינים אין די סדרה זענען פארבונדן מיטן זמן בפרט אט א דער פסוק ווי ס'מבואר אין כמה ספרים איז דער פסוק איז דאס מרמז אויפן זמן וואס מען שטייט איצטער, בשעת ס'קומט צו גיין דער זמן פון חודש אלול און חודש תשרי, וואס דעמאלט איז דער זמן פון ימי דין, און ס'קומט צו גיין דער שטן המקטרג, ווי ער זאגט אין פסוק אין איוב, ויהי היום ויתייצבו בני אלוקים ויבואו בני אלוקים להתייצב על הוי' ויבוא גם השטן בתוכם, ווי שטייט אין תרגום ויהי היום יומא דדינא רבה. אז אין די ימי הדין פון ראש השנה יום הכיפורים איז קומט צו גיין דער שטן המקטרג און ער שטעלט זיך אוועק און ער וויל קומען צו גיין חס ושלום צו מקטרג זיין אויף אידן איז במילא זאגט ער דער פסוק ולא אבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם אז דער אייבישטער האט אינגאנצן זיך נישט געוואלט צוהערן צו בלעם בלעם איז דאס איז דער סמל דער דוגמא דער מקור פון די ענייני המקטרג וואס ער איז געווען דער שטן המקטרג בשעתו וואס האט געוואלט מקטרג זיין אויף אידן און זוכן אויסגעפינען שלעכטע זאכן אויף אידן און דער אייבערשטער האט זיך אינגאנצן נישט געוואלט צוהערן צו אים און אדרבה ער האט איבערגעמאכט אלע זיינע קללות ויהפך אז ער האט גערעדט גאר ברכות און דער פסוק איז מסביר פארוואס איז דאס אלעס כי אהבך השם אלוקיך איז במילא אז מ'ליינט אט דעם פסוק אין אט דעם זמן, די זמן פון חודש אלול, און די ימי ההכנה, און די ימי הרחמים והסליחות, איז דאס מעורר די אהבה העליונה, דאס איז מעורר טאקע מלמעלה, אז ס'זאל נאכאמאל נתעורר ווערן אט די זעלבע עניינים, אויכעט בימים, אויכעט בזמן הזה, אז ס'זאל אויכעט זיין אט דער ענין אין די טעג פון ימי הדין. און ימי המשפט, אז דער אייבערשטער זאל אויך נישט צוהערן צו די אלע עניינים הבלתי רצויים וואס דער שטן המקטרג וויל אויך מבלבל זיין, און דער אייבערשטער כי אהבך השם אלוקיך זאל אונז ווינטשן מיט א כתיבה וחתימה טובה שנה טובה ומתוקה. און דערפאר שטייט טאקע פון דער מגלה עמוקות, שרייבט ער, אז אז דער ראשי תיבות לך, ויהפך השם אלוקיך לך, טייטשט דער מגלה עמוקות אז לך איז ראשי תיבות, איז די גימטריא חמישים וואס דאס איז די פופציג טעג פון ראש חודש אלול ביז הושענא רבה און דאס איז בעיקר דאס איז די זמני הדין און על דרך זה שרייבט ער אז את יהפך השם אלוקיך לך את טייטשט ער אז את איז ראשי תיבות אלול תשרי און דאס איז די צוויי חדשים וואס דעמאלט אידן דורך זייער עבודת התשובה די עבודה פון חשבון הנפש און די אלע עבודה וואס אידן טוען וואס מ'מוסיף און מ'איז מתחזק אין תורה ומצוות אין די זמנים פון אלול און תשרי איז דורך דעם איז ויהפוך אז מען קערט איבער את הקללה לברכה און מען איז מגלה די אהבה פונעם אייבערשטן צו אידן. בשעת מען טראכט זיך אריין אין דעם פסוק בפרטיות געפינען מיר אז אין אט דעם פסוק איז דא דריי עניינים. ס'איז דא דער ענין פון ולא אבה השם אלוקיך לך לשמוע אל בלעם הייסט דאס דער אז דער אייבערשטער האט זיך נישט געוואלט צוהערן צו לשמוע אל בלעם און דא שטייט איין מאל השם אלוקיך דערנאך שטייט נאכאמאל ויהפך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה, חזר'ט ער נאכאמאל איבער השם אלוקיך און זאגט א צווייטע זאך, דערנאך זאגט ער א דריטע זאך כי אהבך השם אלוקיך. לכאורה אין דעם פסוק איז דא דא דריי עניינים און דריי מאל ווערט דערמאנט דעם אייבערשטנ'ס נאמען. לכאורה וואס זענען די דריי עניינים? זאגט דאך דא איין נקודה, איז במילא וואס זענען די דריי עניינים, און לכאורה האט ער געקענט זאגן נאר איין מאל השם אלוקיך, און זאל כולל זיין אט די גאנצע זאך, לא אבה לשמוע אל בלעם ויהפך את הקללה לברכה כי אהבך השם אלוקיך, אדער לא אבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם ויהפך את הקללה לברכה כי אהבך. דער חזר'ן דריי מאל השם אלוקיך באווייזט אז דא איז פאראן דריי באזונדערע עניינים, און אויף יעדע באזונדער ענין זאגט ער נאכאמאל חזר'ט ער איבער השם אלוקיך, וואס זענען אטא די דריי עניינים, פארוואס חזר'ט ער איבער דריי מאל דעם אייבערשטנ'ס נאמען נאכאמאל השם אלוקיך און ווידעראמאל השם אלוקיך, וואס איז דער עומק פון די דריי עניינים וואס ברענגט זיך ארויס דא אין אטא דעם פסוק? און בפרט אז לכאורה לכאורה איז דאס א כפל הלשון.

און ס'איז דא אויף דעם אויך א מאמר פון דעם רעבן וואס איז וואס איז פאראן אין אין פון תשכ"ז, איז מיר וועל רעדן בעיקר וועט מען זיך שטעלן אין דעם נוסח ווי דער ענין איז מבואר אין דעם מאמר פון דעם רעבן ריי"צ, און פארדערויף וועט מען מקדים זיין א סיפור. כרגיל, איינער פון די סיפורים וואס מ'דערציילט פון דעם הייליגן בארדיטשעווער, אויך ידוע אז בכלל דער הייליגער בארדיטשעווער איז דער סניגורם של ישראל און דער רבי האט געזאגט אין ראש השנה אין די יאר תשמ"ג אין דעם מאמר אז ר' לוי יצחק בארדיטשעווער איז ידוע ומפורסם בכל העולמות אז ער איז דער וואס איז מלמד זכות אויף אידן שטענדיג איז בנוגע איז דאך דא ריבוי סיפורים אז מ'האט געזען ביי ביים הייליגן בארדיטשעווער וואס האט שטענדיג מלמד זכות געווען אויף אידן ספעציעל אין די טעג אין די הייליגע טעג פון ראש השנה יום הכיפורים און די ימים נוראים וואס ביי אים איז געווען א עבודה מיוחדת אויף מען דארף רעדן בזכותם און במעלתם של ישראל וואס איינער פון די סיפורים צווישן די צענדליגער הונדערטער סיפורים וואס איז דא איז אז אמאל איז דער בא דער הייליגער בארדיטשעווער געגאנגען אין גאס ס'איז געווען יום הכיפורים און א איד איז דארטן צוגעקומען צו אים און דער איד האט אים געזאגט אז ער האט אנגעטון כל עבירות שבעולם שוין אלע עבירות וואס געפינט זיך אין תורה, די הארבסטע עבירות האט אלץ האט אלץ האט ער אלץ געטון. דער בארדיטשעווער האט אים געזאגט, איך בין דיר מקנא. דער איד האט געהערט דעם בארדיטשעווער האט געמיינט, ער האט געמיינט אז מסתמא האט ער נישט געהערט גוט, האט ער נאכאמאל איבערגע'חזר'ט, דער רבי איז מיר מקנא, איך דערצייל דיר אז איך האב געטון כל עבירות שבעולם. האט אים דער רבי בארדיטשעווער געזאגט, יע, און צוליב דעם בין איך דיר מקנא. פרעגט ער, וואס האט דער רבי צו מיר מקנא זיין?

נאך א מצוה, און נאך א מצוה, און נאך א פסוק תורה, און נאך א זאך, יעדע מצוה איז נאך א זכות. דו, אז דו וועסט איין מאל מתעורר ווערן מיט א תשובה מאהבה, איז אלע דיינע זדונות וועלן מתהפך ווערן צו זכיות דו וועסט דאך האבן א וועלט, א ריבוי זכיות, און דערפאר בין איך דיר מקנא. וואס דער ענין האט מעורר געווען אט יענעם אידן אין התעוררות תשובה האט אים מגלה געווען דער ניצוץ וכו' וכו'. על דרך זו איז דא צענדליגע סיפורים פון דעם הייליגן בארדיטשעווער בנוגע ווי ער האט גערעדט מעלתם של ישראל. נאך איין סיפור וועל איך דערציילן, עס איז אפשר נישט אזוי מפורסם, אבער מען דערציילט אז אמאל איז דער בארדיטשעווער אריינגעגאנגען אין שול, און ס'איז געווען א זמן פון גזירות, שווערע גזירות, און ער איז ארום געגאנגען הערן וואס טוט ווי אידן דאווענען, ווי אידן זאגן די ווערטער פון דאווענען, און ער האט געזען געשטאנען א איד א איש פשוט עם הארץ, און ער האט געדאווענט א גרויסע התלהבות. און דער בארדיטשעווער האט דערפילט אז דער איד מיט זיין תפילה איז מבטל אלע גזירות. איז דער בארדיטשעווער צוגעגאנגען צו אים און האט אים געפרעגט, וואס האסטו מכוון געווען? דער איד האט נישט פארשטאנען לכתחילה וואס דער בארדיטשעווער וויל פון אים, צום סוף האט ער פארשטאנען און געזאגט אז ער האט געזאגט ער האט מתפלל מיט א כוונה אויף אט דעם פסוק וואס מען זאגט אין די תפילות, זאגט מען דעם פסוק אם עוונינו ענו בנו עשה השם עשה למען שמך, ער זאגט דעם אייבערשטן אז אויב די עבירות זאגן אויף אונז זאכן שלעכטע זאכן רחמנא ליצלן, זאל דער אייבערשטער אויף אונז רחמנות האבן למען שמך, האט דער איד געטייטשט. ווען א איש פשוט האט נישט געוואוסט די טייטשן האט ער געטייטשט אם עוונינו מיר זאגן דעם אייבערשטן מיר האבן טאקע געזינדיגט אבער אנו בנו מיר זענען קינדערלעך דאס האט געטייטשט בנו מלשון קינדערלעך מיר זענען קינדער אז א קינד שלעפט פירט זיך נישט ווי עס דארף צו זיין דער טאטע האט אויף אים רחמנות ער האט אים ליב איז ער אים מוחל ער איז אים מוחל וואס על דרך א קליין קינד פארנארט זיך, פארשמוציגט זיך, דער טאטע איז אים גלייך מוחל און ווישט אים אפ. איז אם עוונינו, מ'האבן טאקע געזינדיגט, אבער אנו בנו, מיר זענען דיינע קינדער. און דער הייליגער בארדיטשעווער האט גענומען אט אט דעם טייטש, און פון דעם האט ער געמאכט א גאנצער לימוד זכות אויף אידן, און ער האט מבטל געווען א ריבוי גזירות. איז בשעת מען שטייט אין די טעג פון. פון פון די ימים נוראים איז צוריק צו אונזער פסוק יא דא רעדט זיך בנוגע דעם ענין פון בלעם הרשע און די דריי ענינים וואס עס רעדט זיך דא אין אט דעם פסוק דאס איז דריי זמנים אין די זמנים פון חדש תשרי דער זמן פון ראש השנה דערנאך איז דא דער זמן פון יום הכיפורים, און דערנאך איז דא דער זמן פון חג הסוכות און שמיני עצרת, און אויף דעם גייען די דריי עניינים אין אטא דעם פסוק. ובהקדם, איז ער מבאר דער עניין צו פארשטיין וואס איז דאס דער עניין פון בלעם הרשע, וואס דער בלעם איז דאך געווען דער מנגד און דער לעומת פון משה רבינו, ווי די גמרא זאגט, ולא קם עוד בישראל נביא כמשה, שטייט אין סוף חומש אז עס איז נישט געווען אזא נביא ווי משה רבינו זאגט די גמרא בישראל לא קם ביי אידן אבער באומות העולם קם ומנו דער בלעם אז בלעם איז געווען אין די זעלבע מדרגה נאר כמובן אין צד הרע אין צד השלילה אבער ער איז געווען די זעלבע דרגא ווי בלעם הרשע און ווי דער מדרש זאגט אויף דעם אז עס איז געווען צוויי מענטשן וואס דרייען זיך בבית המלך ס'איז דא דער שר וואס ווייסט וואס טוט זיך אין בבית המלך, און ס'איז דא דער טבח, דער קעכער וואס דרייט זיך אין בית המלך, כמובן דאס איז אינגאנצן באין ערוך, ער איז א שר און ער איז א טבח אבער ביידע דרייען זיך בבית המלך, על דרך זה בלעם און משה רבינו, וואס ביי ביידן שטייט דער ענין פון דעת, ביי משה רבינו, ביי אים איז געווען דער ענין פון דעת עליון.

וואס איז דער ביאור איז מבאר די חסידות וואס איז דער ענין וואס איז דער פשט דער ענין הדעת און וואס איז דאס אין עבודה צו וויסן בנוגע דעם ענין וואס מען רעדט דא בנוגע ווי מען דארף קוקן אויף א אידן וואס דער ענין פון דעת איז דאך מבואר אין חסידות אז דעת איז מלשון הכרה והרגשה דעת איז נישט א ענין פון פארשטאנד פארשטאנד, דאס איז חכמה, בינה איז דער ענין פון פארשטאנד, דעת איז דער ענין פון הכרה והרגשה, דאס איז אסאך א טיפערער איידעלערער ענין, און דאס איז א ענין וואס עס קומט נישט אראפ אין אותיות פון פארשטאנד, נאר דאס איז אז מען דערפילט הכרה והרגשה, ס'איז פאראן א דערפיל, א דערהער, אסאך איידעלערע זאך, ס'איז דא זאכן וואס מען קען נישט געבן צו פארשטיין אין אותיות, מען קען דאס נישט זען, מען קען דאס נישט געבן צו מסביר זיין, אבער דער וואס ער האט כח הדעת, ער האט א הכרה והרגשה, קריכט ער אריין און ער זעט אט אט די פינטעלע, אט די באהאלטענע פינטעלע, און ער איז דאס מגלה און ער רופט עס ארויס מן ההעלם אל הגילוי. און אין דעם שטייט די נפקא מינה צווישן משה רבינו להבדיל בלעם הרשע. משה רבינו וואס ער איז געווען דעת דקדושה, זיין דעת דקדושה איז געווען אז בשעת ער האט א קוק געטאן אויף א אידן האט משה רבינו געזען די פינטעלע איד, ער האט געזען די פינטעלע פון גוטסקייט, הייליגקייט און ווארימקייט וואס געפינט זיך ביי יעדער אידן, הגם אז דער איד איז געקענט זיין א חוטא, פושע, און געשטאנען און מ'קוקט אויף אים בעיני בשר זעט מען אויף אים זיין הנהגה איז אינגאנצן נישט כדבעי למהוי, זיין הנהגה איז געווען נישט כפי ס'דארף צו זיין. אבער בשעת משה רבינו וואס ער איז געווען א עין טובה האט ער א קוק געטאן מיט זיין כח הדעת האט ער געהאט א הכרה והרגשה ער האט געפילט אט וואס די אמת'ע גוטסקייט די פינטעלע איד די פינטעלע קדושה וטהרה וואס געפינט זיך ביי דעם אידן וואס ער איז דער גרעסטער רחמנא ליצלן דער גרעסטער פושע און און און און און קל שבקלים אבער ער האט א קוק געטאן אויף אים האט ער געזען זיין אמת'ע נקודת היהדות און ער האט עס ארויסגעשלעפט מיט דעם קוק, מיט דעם עין טובה וואס משה רבינו האט געהאט, האט ער ארויסגעשלעפט, ארויסגעצויגן, האט ער דעם גוטסקייט וואס געפינט זיך באהאלטן מן ההעלם אל הגילוי. און מיט אט דעם האט ער מלמד זכות געווען אויף אידן שטענדיג, און ווי מ'זעט אין תורה, בזמן פון חטא העגל, און בזמן פון חטא המרגלים, אין די שווערסטע זמנים וואס איז נתגלה געווארן ביי אידן הנהגות בלתי רצויות, איז משה רבינו מיט זיין טוב עין האט ער גלייך דערהערט די פינטעלע גוטס, און ער האט מאיר געווען די נקודת היהדות און ער האט מיט דעם האט ער מהפך געווען יעדער ענין לטובה דאס איז געווען די מעלה פון משה רבינו דעת דקדושה להבדיל בלעם הרשע ביי אים איז געווען אויך דער ענין הדעת אבער די דעת איז געווען אויפן קצה ההפכי ער איז געווען א עין רע ווי עס שטייט אין די משנה אין פרקי אבות און מצד דעם וואס האט געהאט א עין רע איז זיין הכרה והרגשה האט ער געזען געזוכט שטענדיג אט די פינטעלע שלעכטס אָט די פּינטעלע בלתי רצוי וואָס געפינט זיך ביי אַ צווייטן אידן, איז בשעת ער האָט געזען אַ צווייטן מענטשן, און דער מענטש קען זיין זיין הנהגה איז אַ פיינע הנהגה, אַ גוטע הנהגה, ער לערנט און דאַוונט, אָבער ער האָט געזוכט וואו איז דאָ אָט די שוואַכע נקודה, וואו איז דאָ אָט די שוואַכע פּינטעלע ביי יענעם, וואָס ביי אידן איז ביי ביי וואָס ער האָט געזוכט וואו קען מען געפינען אָט אָט דעם ענין, דעם חלק הרע שבו, און אין דעם זאַך האָט ער געהאַט אין דעם אַ געפיל און אַ הרגשה, און ער האָט עס אַרויסגעשלעפּט מן ההעלם אל הגילוי. און דאס איז וואס מען זעט אין די פרשה בנוגע בלק און בלעם, אז בלעם האט א גאנצע צייט געזוכט כל מיני עניינים וואו קען מען זען די שוואכקייט אין אידן, ער איז געגאנגען דא, געגאנגען דארט, און האט געזאגט אט אט דעם ארט, יענעם ארט, ער האט געפרואווט געפינען וואו געפינט זיך אט די שוואכע פינטעלע, און אט דעם עניין ארויסשלעפן אינדרויסן, דערפאר האט ער משכנע געווען בלק בנוגע עניינים פון די בנות מדין, מיט די עבודה זרה, מיט אלע זאכן, ער האט געפילט א גאנצע צייט וואו קען מען כאפן אט די שוואכע

צו יעדער אידן, א רועה נאמן של ישראל, האט אריינגעגעבן אין יעדן אידן דעם כח הדעת, אויף קענען געפינען די פינטעלע גוטסקייט און קדושה וואס איז דא ביי יענעם, פארקערט ווי בלעם הרשע. וואס דאס איז דער ענין פון שטן מקטרג, בשעת מען זאגט אז ס'קומט צו גיין ימי הדין און ס'דא דער שטן מקטרג ויבא גם השטן בתוכם, איז דער ענין פון די קטרוגים איז דער עין רע וואס געפינט זיך אויף זען דעם שלעכטס און דאס ארויסרופן מן ההעלם אל הגילוי. און דא מאנט זיך ביי אידן די עבודה, און דווקא ווי אויב אין די טעג אין זמן פון חודש אלול און תשרי, די עבודה וואס א איד דארף ארבעטן אויף זיך, זיין בדוגמת משה רבינו, אז מען זאל האבן אט א די דעת דקדושה, האבן א הכרה והרגשה אין די גוטסקייט פון א אידן, און זען די מעלה פון א אידן, און ארויסברענגען דאס מן ההעלם אל הגילוי. ווי כמה וכמה פעמים האבן מיר זוכה געווען הערן פון דעם רבי'ן אין די שיחות, יא, אין די תקופה פון חודש אלול און תשרי, וויפיל ס'איז נוגע, וויפיל ס'איז וויכטיג, וויפיל ס'איז טייער, בפרט א גאנצע יאר, אבער בפרט אין דעם זמן פון חודש אלול און תשרי, צו ארויסברענגען מעלתם של ישראל, צו רעדן בזכותם של ישראל, צו אויסגעפינען און ארויסציען מן העלם אל הגילוי די פינטעלע גוטסקייט און הייליגקייט און ווארימקייט און טייערקייט וואס געפינט זיך ביי אידן, און אט דעם ענין מגלה זיין און דורך דעם מלמד זכות זיין אויף אידן, אט דאס איז דער עיקר העבודה וואס מאנט זיך אין די טעג, בשעת מען רעדט דרשות, בשעת מען רעדט דברי תורה, בשעת מען איז מעורר אידן, בשעת מען רעדט אין די זמני התשובה אויף ארויסברענגען מעלתם של ישראל און דורך דעם מעורר זיין לתשובה, און נישט חס ושלום דעם היפך וואס דאס איז געווען די שיטה פון להבדיל פון בלעמ'ען ממילא האט לפי זה קומט צו גיין די פרשה און זי זאגט דריי מדריגות אין עבודה וואס מאנט זיך ווי אזוי מ'איז מעורר למעלה מידה כנגד מידה דורך דעם וואס א איד פירט זיך בזה האופן איז דורך דעם איז ער מעורר למעלה אויכעט זאל זיין אט א דעם זעלבן אופן און אין דעם איז פאראן דריי שלבים ס'איז פאראן דער ענין פון ולא אבה השם אלוקיך לשמוע דער אייבערשטער, מצד דעם וואס דער אייבערשטער האט רחמים און ער האט ליבשאפט צו א אידן, וואס דאס איז די טייטש השם אלוקיך, הוי' אלוקיך, שם הוי' איז דאס מידת הרחמים, אלוקיך, כוחך וחיותך, מצד מידת הרחמים פונעם אייבערשטן איז די ערשטע מדריגה אין מידת הרחמים איז לא אבה. דער אייבישטער וויל זיך גארנישט צוהערן צו דער מקטרג, קומט צו גיין דער מקטרג און ער וויל ארויסברענגען עפעס א שוואכע פינטעלע, ער וויל ארויסברענגען א שוואכקייט אין א אידן, ער וויל זאגן עפעס א ווארט בנוגע חס ושלום היפך מעלתם של ישראל, קומט צו גיין דער אייבישטער זאגט לא אבה איך וויל גארנישט הערן וואס דו האסט צו זאגן. און ווי ער שרייבט אין די מאמר פון דעם צמח צדק אויפן פסוק אז ידוע מעשה שהיה בימי הבעל שם טוב צווייטן ארט שטייט אז דער בעל שם טוב אליין האט עס געזאגט אדער דערציילט אט א די מעשה אז ס'איז געווען בימיו איז געווען א זמן וואס ס'איז געווען קטרוגים דינים למעלה וואס ער האט געקומען צו גיין דער דער דער סמ"ך מ"ם מיט טענות גדולות אויף רחמנא ליצלן אויף אידן און ס'איז נישט געווען ווי אזוי צו מסביר זיין על פי שכל און מיט ענטפערס האט מען אים ארויסגעטריבן פון אלע טרעפ מען האט אים דוחה געווען דחו, אין די לשון דארטן דחפו ודחו החוצה, מען האט אים פארטריבן ולא אבה, מען האט גארנישט געוואלט הערן זיינע טענות און אים אינגאנצן פארטריבן. וואס דאס איז די עבודה פון ראש השנה. ראש השנה, דורך דעם וואס א איד אין ראש השנה שטעלט זיך אוועק אין אט די תנועה וואס ער גיט זיך איבער צום אייבערשטן, און ער וויל אינגאנצן נישט האבן צו טון מיט די ענינים בלתי רצויים, ראש השנה דערמאנט מען נישט קיין ענינים בלתי רצויים, מען רעדט נישט וועגן עבירות, מען רעדט נישט וועגן תשובה, מען רעדט נישט וועגן חטאים ועוונות, מען רעדט נישט, ראש השנה טאר מען נאכנישט דערמאנען קיין שום ענין פון חטאים ועוונות, ראש השנה א איד זאגט איך בין אבינו מלכינו אין לנו מלך אלא אתה, ער גיט זיך אוועק צום אייבערשטן, ער וויל גארנישט הערן וועגן קיין שום אנדערע זאך, און על דרך זה בזכותם של ישראל, אין ראש השנה א איד שטעלט זיך אוועק און כל עניינו איז טאקע ער וויל רעדן בזכותם של ישראל כידוע ווי ס'איז מבואר ווי ס'ברענגט זיך וואס דער רבי מהר"ש האט געזאגט אז הונדערטער טויזנטער מלאכים ווארטן ליל ראש השנה אז איין איד זאל ווינטשן דעם צווייטן לשנה טובה תכתב ותחתם און מצד דעם ווערט פועלט מען די גרעסטע המשכות די גרעסטע השפעות די גרעסטע ברכות ווי ער זאגט ווערט אויסגעפירט אז אז אז הקדו- ווייל די מלאכים ווייסן אז הקדוש ברוך הוא מתאוה לשבחם של ישראל דער אייבערשטער האט א תאוה כביכול יא ער ווארט דער ער ווארט צו הערן בשבחם של ישראל נאך מער אפילו וויפיל דער אייבערשטער ווארט אויף תפילתם של צדיקים איז בשעת א איד ראש השנה שטעלט זיך אוועק אין אט די תנועה פון אתכפיא פון ביטול הרצון ער גיט זיך אוועק זיינע רצונות צום אייבערשטן און ער קוקט נישט שלעכט נישט אויף יענעם אידן און ער זעט נישט קיין שום שלעכטס פארקערט ער זעט נאר דעם די גוטסקייט און ער גיט זיך אוועק צום אייבערשטן בזה האופן איז דעמאלט איז ער זוכה צו דעם לא אבה הוי' אלוקיך און דער אייבערשטער וויל גארנישט הערן דעם שטן המקטרג און טרייבט אים ארויס פון אלע טרעפלעך קומט צו גיין יום הכיפורים דארט איז די עבודה א העכערע עבודה נישט נאר לא אבה לא אבה מיינט מען וויל זיך נישט צוהערן אבער די ענינים זענען דאך דא מען הערט זיך נישט צו צו זיי מען רירט עס מען מען ווארפט עס ארויס אבער דער ענין איז נאך געבליבן ערגעצוואו באהאלטן ער וועט קענען זיך נאך אמאל אויפוועקן קומט צו גיין יום הכיפורים וואס דעמאלט איז דאס זמן התשובה וואס א איד זאגט ווידוי און ער איז און ער איז מהפך תשובה מאהבה איז מהפך זדונות לזכיות, און דאס איז דער עיקר ענין פון יום הכיפורים, דער ענין הקטורת, כידוע ווי עס איז מבואר אין חסידות אז קטורת איז אז דארטן דא סממנים פון חיות טמאות אפילו, מור ווי ס'ברענגט זיך, דער אלטער רבי איז מבאר באריכות אז מור איז פון א חיה טמאה, וואס פון דעם האט מען ארויסגענומען אט דעם בשמים. און דאס איז ווען מען מהפך צו קטורת איז די העכסטע עבודה אין יום הכיפורים אין קודש הקדשים איז דער זמן פון יום הכיפורים איז דעמאלט די זדונות נעשו לו כזכיות דאס פועל'ט למעלה ויהפוך השם אלוקיך נישט נאר אז לא אבה נאר דער אייבישטער מאכט איבער ער איז מהפך דאס אין עב דאס אין עבודת האדם אין אהבת ישראל איז דאס אז מען מלמד זכות אויף אידן מ'איז מהפך א איד לערנט זיך אויס צו קוקן אויף א אידן אפילו בשעת די הנהגה כלפי חוץ זעט אויס א הנהגה בלתי רצויה, ביז מלמד זכות אויף א אידן, ביז מהפך די זדונות לזכיות, און אט דעמאלט איז מען מעורר למעלה אויכעט אז זאל נתהפך ווערן די זדונות לזכיות, און דאס איז שוין א העכערע דרגה אין הוויה אלוקיך. דערפאר שטייט נאכאמאל הוויה אלוקיך. די ערשטע מדריגה אין הוויה אלוקיך דאס איז מידת הרחמים וואס וויל זיך נישט צוהערן צו רע, דאס איז איין מדריגה. בדרך ביטול, אבער עס איז נישט מהפך. דערנאך ווערט נתעורר א העכערע דרגה מידת הרחמים, כידוע אז ס'איז דא כמה מדריגות אין שם הוויה, אין חסידות רעדט זיך הוויה דלתתא, הוויה דלעילא, ס'איז דא דער שם הוויה וואס ער איז ווארפט אוועק דעם סמך מ', דערנאך איז דא א העכערע דרגה אין רחמים, אב הרחמים, רחמים רבים, וואס דאס איז נישט נאר ווארפט אוועק דעם סמך מ', נאר דאס איז גאר מהפך זדונות לזכיות, ווי דער אלטער רבי איז מבאר אין תניא. אז בשעת א איד טוט תשובה מאהבה, וויבאלד על ידי זה בא לאהבה רבה זו, דווקא דער צמאון פון דעם ריחוק, דווקא דאס וואס ער דערהערט אז ער איז געווען אין ארץ ציה וצלמות, רופט ביי אים ארויס א טיפערע אהבה צום אייבערשטן, איז דאס מהפך זדונות לזכיות, און דאס פועל'ט דער ויהפוך הוויה אלקיך לך את הקללה לברכה, אז די זדונות ווערן נתהפך לזכיות, איז דאס די גרעסטע זכיות, נאך טיפערע דרגה ווי סתם זכיות. דאס איז דער ענין פון יום הכיפורים. אבער מיט דעם איז נאך נישט גענוג. פארוואס? ווייל מ'האט צו טון מיט זדונות. מ'האט צו טון מיט שמוץ. טאקע, מ'ווארפט דאס אוועק, נישט נאר דאס, מ'איז דאס גאר מהפך, אבער סוף כל סוף איז דאס אלץ, מ'פארנעמט זיך מיט'ן רע אויף צו, אויף צו, אויף צו מתעסק זיין מיט אים, אויף מבטל זיין, מהפך זיין, טון מיט אים. ס'איז דא אבער נאך א טיפערער ענין. ס'איז דא דער קשר עצמי פון א אידן מיטן אייבערשטן וואס איז אינגאנצן העכער פון זדונות און פון ביטול הזדונות און פון זדונות נעשו לו כזכיות גארנישט צו טון מיט נפש הבהמית גארנישט צו טון מיט קליפה וסטרא אחרא ס'איז דער עצם מהות פון א נשמה פון א אידן ווי דאס איז איין זאך מיטן אייבערשטן דער עניין דאס איז דער כי אהבך הוויה אלוקיך וואס איז די דריטע דרגה? בשעת ס'קומט צו גיין שמיני עצרת שמחת תורה חג הסוכות בכלל זמני השמחה נאך אט די גאנצע עבודה פון ראש השנה יום הכיפורים בשעת ס'קומט צו גיין דער זמן פון סוכות שמחת תורה אט דעמאלט ווערט נתעורר די אהבה עצמית פון א אידן צום אייבערשטן און אייבערשטן צו א אידן וואס האט אינגאנצן נישט צו טון דארטן האט נישט קיין שייכות דער יצר הרע מיטן נפש הבהמית מיט די סטרא אחרא מיט די זדונות מען דארף גארנישט מהפך זיין ס'איז גארנישטא קיין זדונות ס'איז דא נאר אידן מיטן אייבערשטן בלחודוהי ווי דער לשון הידוע אז שמיני עצרת איז ישראל ומלכא בלחודוהי די אידן מיטן אייבערשטן אליין נישטא קיין שום זאך און ווי ער זאגט אין זוהר אז דאס וואס די תורה דערציילט אונז בנוגע יוסף

און ולא עמד איש עמו דארטן גייט קיינער נישט אריין זיי האבן גארנישט קיין שייכות די לעומת זה מ'האט גארנישט צו טון מיט זיי און דער ענין ווערט נתגלה דורך די שמחה פון שמחת תורה שמיני עצרת וואס דעמאלט איז ישראל ומלכא בלחודוהי דער כי אהבך די אהבה עצמית פון הוי' אלוקיך וואס דאס איז די דריטע דרגה פון הוי' אלוקיך וואס דאס איז אין עצמות און מהות אין סוף ברוך הוא דער אייבערשטער אליין מיט אידן וואס נשמות ישראל זענען איין זאך מיט'ן אייבערשטן אליין און דער ענין ווערט נתגלה אין די זמני השמחה פון סוכות און שמחת תורה און דאס איז וואס די תורה דערציילט אונז אין היינטיגע סדרה, בשעת מען גרייט זיך צו די הייליגע טעג, קומט צו גיין די פרשה דווקא אין היינטיגע פרשה, אין פרשת כי תצא אינמיטן א ענין, און זאגט, אז מען זאל וויסן זיין, אז דורך דעם וואס א איד שטעלט זיך אוועק אין אזא מין תנועה פון אהבת ישראל, ליב האבן א אידן ווי ער איז, און מגלה זיין אט די אהבה עצמית צו ליב האבן א צווייטן אידן, און מגלה מלמד זכות זיין אויף א צווייטן אידן, און רעדן בזכותם של ישראל, דורך דעם פעלט מען איך אז דער זאל זיין מידו כנגד מידו אז למיילו אז לא יאוו אווי אלי ככה לשמוע אל בילום ויאוו אווי אלי ככה לחוס הכל אלי ברוכו כי אהב חו אווי אלי ככה און די גאלע ווערן אל די אהב אסמיס פון אידן צום אייבערשטן און אייבערשטן צו אידן און דורך דעם באקומט אין בטוח ומובטח אז דער אייבישטער וועט ווינטשען יעדער איינער מיט א כתיבה וחתימה טובה שנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות אז מ'זאל טאקע זוכה זיין אז זאל זיין א שנת גאולה שנת ישועה אז מ'זאל טאקע זען בקרוב בימינו אמן די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו.